זעסטע, ער האט אים געזאגט אויף תשפ ד אז עס איז געגאנגען זייער אסאך רעגן, עס האט גערעגנט און גערעגנט, ער זאגט זעסטע די כח פון א תפילה פון א לב נשבר, זאגט די אידן האבן געזאגט דעם שמיני עצרת האבן זיי געבעטן נאר וואסער, זענען מיר געווען צוקלאפט, און געבעטן, געבעטן רבונו של עולם תולדותם נשפך עליך כמים, גיב אונז וואסער, קוק וויפיל עס האט גערעגנט.

ס'איז א שטארקע דערהער פון די סטייפלער אויף די ערשטע פסוק לך לך. שטייט אין חזל און רש י ברענגט עס אז דער רבונו של עולם האט נישט מגלה געווען פאר אברהם אבינו וואו ער גייט כדי לחבבה בעיניו, און נאך א זאך וליתן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. האט ער מדייק געווען אז וואס האט דאס אז דו באקומסט שכר אויף יעדע פסיעה אז דו ווייסט נישט וואו דו גייסט און אז דו ווייסט יא וואו דו גייסט א מענטש וואס טוט א דבר מצוה לכאורה באקומט ער שכר על כל פסיעה ופסיעה ס'איז נישט יעצט משנה דער קליינער פרט צו ער ווייסט צו נישט שאלה נאר אז ער טוט א מעשה מצוה האט ער געזאגט אזוי, זעט מען פון דא אז ווען ער וואלט געוואוסט וואו ער גייט וואלט ער נישט באקומען על כל אז שכר אויף די אלע פסיעות, פארוואס? וואס קען זיין די פשט? זאגט ער ווייל הגם אז יעדע פסיעה וואס דו גייסט גייסטו און דו טוסט די מצוה פון די רבונו של עולם, אבער עס איז שוין מעורב צד הנאה עפעס האסטו דיין אייגענע נגיעות מיט דעם אליינס אז דו ווייסט אז מיט יעדע פסיעה ביסטו זיך מתקרב למקום מנוחה, ווען א מענטש ווייסט אז ער גייט אנקומען איז ער אזוי ווי די מענטשן וואס זיי קוקן אויפן זייגער איין טאג גייט זיך די שעה ענדיגן יא ס'רוקט זיך ברוך השם זאגט ער ס'וואלט נתערב געווארן כעין תערובת של שלא לשמה מה שאין כן ווען ער ווייסט נישט להיכן ילך. און ער ווייסט נישט אם בהליכתו הוא מתקרב למקום שהשם יתברך יניח לו בסוף אדער פארקערט קומט אויס אז ער איז נאר עסוק צו מקיים זיין מצוות השם יתברך דעמאלטס איז דארט שכר פסיעות עצום ורב על כל פסיעה ופסיעה ווייל דעמאלטס איז דאס די אמת'ע לשם שמים ווען א מענטש גייט ער האט נישט קיין השגה וואו ער האלט. איז נענטער איז ווייטער איז נאנטער ער ווייסט נישט זאגט ער דעמאלטס איז דאס שכר על כל פסיעה ופסיעה אזא שטיקעלע סטייפלער איז א חיזוק נורא ואיום פאר א מענטש וואס דראפעט זיך ארויף צו וועלן שטייגן אין עבודת השם פרובירט דאס און ער פרובירט דאס און ער ווייסט נישט צו ער שטייגט צו ער פאלט צו ער גייט צו ער איז זיך בכלל מתקדם איז דער מצב בדרך כלל ברענגט א שטארקע צובראכנקייט ביי א מענטש, די פשט איז אז ס'איז מחזק אזוי ווי די יאוש, אז ער האט געהאלטן אלעמאל אז ער גייט נישט מצליח זיין, ביז ער האט מחליט געווען אז ער גייט עס יא געבן עפעס א טשאנס, ער גייט פרובירן, און נאכן אראפפאלן אלע טרעפ, נאכדעם זען ווי שטארק ס'האט זיך מורא'דיג אויסגעארבעט, יעצט האט ער באקומען אזוי ווי א בת קול מן השמים, יא, איר זענט א דורכפאל, מ'קען דאס יעצט חתמ'נען, דאס איז די הרגש פון די מענטש, פאר ער האט פרובירט, און נו, ס'איז וואס ס'איז, בסדר. נאכדעם וואס ער האט פרובירט און ס'גייט נישט, און נאכן פרובירט און ס'גייט נישט, און די פשט איז, ס'איז בקיצור, דאס איז די מצב. און דאס שטייט עפעס א אנדערע דרגה אינגאנצן. אז א מענטש גייט, און ער ווייסט נישט זיך מיט קיין שום נישט קיין השגה. ס'שפירט זיך אזויווי ביטול זמן, ביטול ענערגיע, ביטול אלע מינים פון זאכן. און ווער רעדט נאך אמאל א מענטש האט פרובירט א זאך און ס'האט ס'איז געגאנגען אויף צוריק נו ער האט מחליט געווען אז ער גייט לערנען ברציפות ער האט זיך צוקריגט מיט א האלבע וועלט ס'נעמט יעצט צוויי וואכן יעצט צוריק צו בויען וואס ער האט אלס די היזק וואס איז אלס געשען פון זיין קבלה ער האט מחליט געווען ער גייט ברציחה ווייל ער האט געוואוסט אז די אנדערע וועג גייט עס נישט ארבעטן און די רציחה חלק האט זיך אויסגעארבעט יענע חלק אלע אנדערע זאכן ווייסט מען נישט. איז דעמאלטס איז באמת ער זעט אז ער גייט אויף צוריקצווועגס, ס'איז נישט קיין ווערטל, ס'איז פשט איז אז זאכן וואס וואס איז געווען ביי אים געשטעלט ביז יעצט איז איז איז איז געווארן שוואכער, אבער וויבאלד אז די מענטש גייט יעצט, דו גייסט, וואס טוסטו? דו גייסט יעצט בעבודת השם, אז דו גייסט בעבודת השם נעמט א מענטש שכר אויף כל פסיעה ופסיעה מער ווי ווען ער וואלט געוואוסט וואו ער גייט. יעצט די זאך איז אזוי ברייט ווייל מיר ווייסן, כ'זאג דאך זייער אסאך מאל אז די גמרא זאגט אין פסחים נ"ד אז שבעה דברים מכוסים מבני אדם איינע פון די זאכן וואס איז באהאלטן פון א מענטש איז די יום הגאולה ווען ער גייט ניצל ווערן זאגט רש"י דארטן פון זיין פרטישע צרה פון זיין זאך ווען ווען ס'גייט זיך ענדיגן די די פרשה און ס'איז דא א זמן און די אייבערשטער איז אים נישט מגלה די זמן און איינע פון די סיבות די אייבערשטער איז נישט מגלה פאר די מענטשן דעם זמן. איז ווייל ווען א מענטש וואלט געוואוסט דער זמן וואלט ער פשוט צוגעווארט, ער וואלט זיך באשעפטיגט ביז ער קומט אן צו דער זמן, מיט א מיט א פראקטישע חכמת חיים'דיגע בליק, ס'איז וואס ס'איז, ס'גייט נעמען כך וכך צייט, איז לאמיר אדער מסיח דעת זיין אדער טון גוטע זאכן, יעצט ווען ער גייט און ער דארף גיין און ער ווייסט נישט וואו ער גייט, איז ער דארף זיין אנגעהאנגען אין די רבונו של עולם אבער אויף א זייער א טיפע פינטל שבנפש, ער איז מוכרח צו זיין אנגעהאנגען אין די רבונו של עולם, מיט אזא מין אופן פון אז ער ווייסט נישט ער ווייסט נישט וואו ער שטייט דער דער דאס איז דא אזוי ווי דער א מענטש דארף זיך אויסלערנען ווי אזוי צו לעבן ווען ער ווייסט נישט וואו ער שטייט ס'איז דא אלעמאל דער מענטש וואס דער דער סארט א מענטש מיינט אז ער מוז וויסן וואו ער שטייט ער קלינגט יענעם

ס'איז גראדע געשען ווייל יענער איז א אוממענטש אדער כ'ווייס נישט, עס איז א שטיקל שלמזלקייט אז ס'איז געבליבן שטעקן, ס'איז געבליבן הענגען, און ס'איז אפיציעל אזוי, דער רבונו של עולם האט אויסגעשטעלט די, א מענטש ווייסט נישט ווי עמיצן, א מענטש ווייסט נישט וואס גייט פאסירן, און א מענטש כאפט קלאר, ער ווייסט נישט וואו ער שטייט, און יעצט זאל ער דינען די רבונו של עולם, דער אייבערשטער זאגט אים, איז לאמיר, לאמיר זען, וואס האלטסטו דארפסטו יעצט טון? אן וויסן, איז דער מענטש פרעגט די רבונו של עולם, יא, אבער ווען גיי איך וויסן? איך וועל דיר שוין זאגן, זאגט דער רבונו של עולם איך גיי דיר דאס אויך נישט זאגן, וואס האלטסטו דארפסטו טון ווען דו ווייסט נישט וואו דו שטייסט? און דער מענטש דארף טראכטן, ער דארף טראכטן, ווייסטו וואס לאמיר אריינכאפן לערנען, לאמיר אין אמונה בטחון זאכן, וואס דארף א מענטש שפירן און פילן, ער דארף וויסן אז ער איז בידו של הקדוש ברוך הוא. אידן וועט בשעת די מסעות זענען געווען אזוי א גאנצע צייט די ניין און דרייסיג יאר, זיי האבן נישט געוואוסט אין די מדבר דארטן מער רבונו של עולם, זיי זענען געווען אין די מדבר און נישט געוואוסט, היינט שטעלט מען זיך אויף, דער אור החיים הקדוש דארט אין בהעלותך, אפשר וועט מען זיין דארט צוואנציג יאר, אפשר נאר אפאר שעה. און זיי האבן געוואוסט אז זיי ווארטן פאר די ענן, מ'דארף מחנך זיין קינדער אזוי, דארף שטעלן מוסדות, יא רש"י ברענגט די פלאץ וואס מ'איז געווען דארטן ניינצן יאר, איז די ועד האט זיך צוזאם געקומען, די ועד האט געזאגט, וואס מ'גייט סתם דא שטעלן די מוסדות און די גאנצע מעשה, אפשר איז ביז צוויי שעה גייט מען, אקעי מ'גייט זיצן מארגן בלי נדר אסיפה, מ'גייט מאכן דעם סופית, צו צו מ'גייט אויף דעם צו צו מ'גייט נישט אויף דעם, ס'נישט קיין ווערטל, ס'איז בוחרים, ס'איז לעבעדיג, ס'ווערן פראבלעמען. וואס מיינסטו, ס'איז געווען אנדערש? ס'איז גארנישט געווען אנדערש, ס'איז נאר געווען מער אנגעשטרענגט, קענסט זיך פארשטעלן אין מדבר דארטן, ווי אזוי בחורים האבן זיך דארטן געדרייט, פופצן האלב יעריגע בחורים, ס'איז געווען פרייליך, אבער מען דארף דינען די רבונו של עולם, און און דער ערשטע מאל מ'איז בשמחה, מען דינט, ס'איז גוט, ס'איז פיין, ס'איז געוואלדיג, לך לך אל הארץ אשר אראך איז א פרשה אין די תורה, וואס מען הייבט אן, לך לך ווערט דאך ליכטיג, ס'איז דאך געווען די צוויי פרשות פון וואס האט נישט געטויגט אזוי, אברהם אבינו, אמונה, ערשטע פסוק הייבט זיך אן מיט דעם. זאגט אונז די תורה אז זאלסט וויסן צוליב דעם ווייל דו ווייסט נישט וואו דו גייסט, האסט קיין השגה וואו דו גייסט, צו דו גייסט די וועג צו יענע וועג, פאר דעם באקומט מען שכר על כל פסיעה ופסיעה, ווען דו וואלסט געוואוסט וואו דו גייסט באקומסטו נישט קיין שכר על כל פסיעה ופסיעה, ווייל דו שפירסט אז דו ביסט זיך מתקדם, דו טוסט עס פראקטיש, דו. אביסל שארף געזאגט, א גוי וואלט אויכט אזוי געטון. זעסט, ווען דו ווייסט וואו דו גייסט, און דו האסט א קלארקייט, איז דאס סתם אלס אלס מענטש, ס'איז חכמת חיים. אבער יעצט אז דו ווייסט נישט, און דו, און דו גייסט סיי ווי סיי אן מיט דיין טאג. אמאל מ'פרעגט א מענטשן, ס'איז דא, מ'זאל נישט וויסן פון קיין צער, מ'זאל נישט וויסן פון די חס ושלום פון יסורים. אמאל האט דא א מענטש נאכדעם ער איז דורכגעגאנגען א טראגעדיע און אלץ און דערנאך שוין ער איז צוריק געקומען צו זיין ארבעט ער איז צוריק געקומען אין כולל ער איז צוריק געקומען דארטן און מען זעט ווי דער מענטש האט זיך אויפגעהויבן דעם קאפ מען גייט גיין ווייטער אין לעבן מען גייט נישט יעצט אלעס אפשטעלן דאס איז איין סארט התפעלות פון זען וויאזוי א איד גייט אן מיט אמונה אבער ווען מען זעט א מענטש וואס ער גייט אן מיט אמונה און מען ווייסט אז ער קומט פון שפיטאל און גייט צו שפיטאל און ער ווייסט נישט יעדן טאג ווייסט נישט וואו ער שטייט און ער גייט ווייטער אן מיט זיין סדר היום סאך א גרעסערע התפעלות כ'מיין ער איז אויף אזא סארט ס'איז לא יום ולא לילה ער ווייסט נישט יעדע מינוט ער דארף לויפן און ער פרובירט וויפיל ער קען מיט די מיט די חלק ישוב הדעת דינען די רבונו של עולם דער זאך איז באמת אסאך מער א אידישע תכונה דער זאך נפשיות'דיג איז איז די פשט איז כ'בין א עבד פאר די רבונו של עולם, איז יעצט איז דא די עבדות פון יעצט, און ס'איז נישט צוגעבונדן צו די עבדות פון מארגן. פארברייטערט עס אביסל וועט מען זען א מורא'דיגע זאך. יעדע מענטש איינע פון די שטערקסטע זאכן וואס העלפט אים דינען די רבונו של עולם איז די הנאה פון די תוצאות פון זיינע מעשים. קיינער וויל נישט דינען די רבונו של עולם פיתום ורעמסס'דיג. פשט איז איך בוי און ס'פאסירט גארנישט. די געפיל אז ער איז זיך מתקדם לקראת דער יעד. דער הבנה אז אז איך טו, אז איך בוי דא עפעס. דער סארט זאך שטופט א מענטשן. און אין אסאך זאכן קען עס א מענטש טון. נאך א בלאט גמרא, נאך א בלאט גמרא. אה, ס'גיט ס'גיט אים א חיזוק. און אין אסאך זאכן. אבער ווען א מענטש האט נישט בכלל דאס. ווייל ער ווייסט אז די די וואס איך טו היינט, איז קען זיין ס'איז בונה על מנת לסתור. איך ווייס נישט וואס. דערווייל דארף מען בויען. נאכדעם וועט מען זען. דער סארט זאך איז א מורא'דיגע עבודת השם. ס'איז אסאך מער א ריינע עבודת השם. און פאר דעם באקומט א מענטש על כל פסיעה ופסיעה מער שכר. א מענטש דארף זיך איינ'חזר'ן. און געדענקען, ס'קומט פאר צענדליגע אזעלכע סארטן מצבים אין א מענטשנ'ס לעבן, סיי ווען ער האט זאכן אין זיין לעבן וואו ער ווייסט נישט וואו ער שטייט, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואו איך גיי זיין א וואך ארום, סיי ווען ער האט זאכן אין עבודת השם וואס ער ווייסט נישט צו ער גייט נענטער צו ווייטער, און ער האט אזא חלישות הדעת אז ס'האט נישט געברענגט קיין תועלת, ער האט זיך פרובירט און ס'איז נישט געגאנגען, און אלע זאכן וואס זענען זיך מסתעף פון דעם וואס א מענטש טראכט אז ווען ער גייט ווערן מיושב גייט ער קענען בויען זאכן, ער האט א פרשה מיט א קינד, א פרשה מיט מיט מיט חינוך, כל מיני זאכן, היינט אויף היינט איז דא עבודת השם, איז דעמאלטס וויבאלד דו האסט געארבעט א קאפ סי' אפ סי', איז צוליב דעם די שכר קאפ סי' אפ סי', ווייל ס'נישט געווען מכוון צו עפעס, דו האסט בכלל נישט געוואוסט אז דאס דאס גייט ברענגען תועלת'ן. מ'קען זען א אינטערעסאנטע זאך ביי גרויסע. וואס ס'איז דא אסאך געלט לאמיר זאגן אין די גמרא שטייט אז אין עניות במקום עשירות ביי די בית המקדש זאכן זאכן זענען פון גאלד זאכן פון אזוי קען מען אסאך מאל זען גרויסע חסידות'ן איז דאס אזוי ווי אונזער סארט וועלט אבער גרויסע פראיעקטן פון פון גרעסערע ביזנעסעס אפילו ווען מדינות בויען זאכן אסאך מאל ווייסן זיי אז זיי טוען עפעס אויף א צד. קען זיין אז די מיליאנען וואס זיי זענען משקיע גייט זיין לטמיון, זיי ווייסן עס קלאר, אבער זיי מוזן מאכן א החלטה, ס'איז אינמיטן א מלחמה, מ'ווייסט נישט צו מ'וועט קענען צו מ'וועט למעשה נישט קענען, יא מ'בויט דארטן א אוהל צו מ'מאכט א כביש, מ'ווייסט נישט ביים סוף גייט מען קענען ארויסנעמען מכח אל הפועל דער גאנצע זאך. און זיי דארפן מאכן א החלטה צו מען זאל אריין לייגן געלט דא, צו אפשר זאל מען נישט אריין לייגן געלט. וואס בדרך כלל איז די תשובה? בדרך כלל די תשובה איז ס'ווענדט זיך ווער עס איז. איינער עפעס א אינגערמאן וואס האט נישט קיין צוויי פרוטות פאר די נשמה זיינע, איז ער טראכט צו זיך צו ער זאל קויפן א פרישטאג, אפשר עט זיין עפעס ר' שעיה ב"ר משה אין שול נאכן דאווענען, כ'ווייס נישט, ער וויל נישט איינשטעלן דא די פאר שקל, ער טראכט מ'איז דא נאכן דאווענען, מ'קען דאך נישט וויסן. ווען דו לעבסט אין א צמצום איז דעמאלטס איז די צד ביי דיין מוח לאמיר ערשט זען נאכדעם וועל איך גיין א גרויסע מדינה זאגט אזוי וואס וואס וועט זיין ס'האט מיר געקאסט צוויי מיליאן דאלער דו ווילסט ס'קאסט בסדר איך לעב אזוי ס'איז א מדינה דא ס'איז נישט איז אזוי, און וואס עט זיין אויב מ'עט יא קענען? עט מען דעמאלטס זאגן יא אבער כ'האב נישט געוואוסט, ס'ארבעט נישט אזוי, ס'ארבעט נישט אזוי, איך דארף פארן, מיר דארפן טון פארן כאילו אז אז ס'גארנישט דא, און אויב די געלט עט גיין לטמיון, ס'איז א נארמאלע זאך, כאילו איך פארשטיי אז ס'קען זיין, און אין יעדע תחום. קען עס א מענטש באמערקן אז וואס ברייטער דו ביסט וואס חשוב'ער דו ביסט האט עס א נארמאלע מהלך אז א מענטש זאל גיין און ער פרובירט אויס עפעס אזוי ארבייט ער כל שכן וכל שכן ווען א מענטש ארבייט אין עבודת השם איז די פשט איז דער מענטש קען נישט זיצן און ער זאל זאגן, איך קען נישט איינשטעלן די בושה פון אנהייבן מיט א נייע חברותא, איך קען נישט איינשטעלן מיט משנה זיין מיין סדר היום, ווייל אפשר וועט עס נישט קלאפן שפעטער ווען ס'קומט אויס א חתונה מיט א בר מצוה, איך קען נישט איינשטעלן עפעס א נייע מין זאך פרובירן א נייע ישיבה א נייע דאס, פארוואס? פארוואס? טאמער ס'ארבעט זיך נישט אויס? ס'וועט זיין בזיונות. דער סארט בליק איז די פשט איז דא, דו לעבסט אין א מורא'דיגע צמצום, דו כאפסט נישט אז דו ארבעטסט דא אין עבודת השם. דו דארפסט פרובירן יעדע זאך, אויב ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט, איך האב עס גענומען אין חשבון, בסדר גמור, ס'גייט אזוי. פארוואס? ווייל איך טראכט די אנדערע וועג. און אויב ס'איז יא א צד ס'וועט זיך אויסארבעטן אבער איך האב עס נישט געטון ווייל איך האב געווארט איך בין נישט געווען זיכער, מען רופט דעם מענטש וואו ביסטו? אה, איך האב נישט געוואוסט צו למעשה זאל איך קומען, צו זאל איך נישט קומען, דער זאך געבט מען, דער זאך, מען גיבט אויס געלט אויף א צד, דאס איז א זייער נארמאלע זאך ווען ס'איז א ברייטע קאפ וואס טראכט, און ס'איז דא געלט, ווי זאגט מען ס'איז דא ברייטקייט ס'איז דא מענטשן, ווען א מענטש פארשטייט די חשיבות פון זיין עבודת השם. ווען א מענטש פארשטייט אז דער אייבערשטער האט עס אויסגעשטעלט אויף אזא סארט אופן, אין אני אעז ממקום העשירות, ביסט א איד, ביסט א בן מלך, ביסט א דער רבונו של עולם הייסט דיר גיין, גיי, איך מיין, א מענטש דארף גיין סתם אזוי ווייל דער אייבערשטער הייסט אים גיין, לך לך אל הארץ אשר אראך, אבער אפילו אן דעם, דו ווייסט אז די סיכון וואס דו נעמסט איז אפשר זיין אביסל בזיונות, אפשר ס'איז געווען הוה אמינא וואס האט זיך נישט אויסגעארבעט, און וואס איז די אנדערע צד? אז ס'האט זיך יא אויסגעארבעט איז דאס נצחיות, אז ס'האט זיך יא אויסגעארבעט איז דאס די תכלית החיים. נו, בסדר גמור, דאס איז די מהלך וואס א מענטש נעמט אין עבודת השם. איז די ערשטע נסיון וואס די תורה רעדט אונז קלאר אויף אברהם אבינו, דער אל הארץ אשר אראך, באמת באמת באגלייט א מענטש, אבער דו ווערסט געצאלט אויף כל פסיעה ופסיעה. דו ווערסט געצאלט אויף הוה אמינא'ס, ס'איז א א מענטש וואס מ'צאלט אים אויפן שעה, נישט א מענטש וואס מ'צאלט אים אויף תוצאות, יא ס'דא א קבלן, ס'דא א א פועל, ס'איז נישט קיין, דו ווערסט געצאלט אויפן שעה, אויף די ארבעט, פאר יעדע זאך וואס דו טוסט על כל פסיעה ופסיעה, דייקא צוליב דעם ווייל דו ווייסט נישט וואו דו גייסט.